וואס זאל מען רעדן? ס'דא דא אסאך זאכן וואס צו רעדן. מ'קען רעדן פון די, מ'קען רעדן פון שבת זכור, מ'קען רעדן פון פורים. קומענדיגע וואך ווייס איך נישט אויסקומען צו זיין א שיעור. דאנערשטאג נאכט וועט מען דא זיך צוזאמקומען, און מיטוואך נאכט ליינט מען די ליינט מען די מגילה. מ'קען שוין אביסל רעדן פון פורים, און פון שבת זכור. מ'וועט אנהייבן מיט מחיית עמלק. די וואך וועלן מיר מקיים זיין די מצוה פון קומען אין בית מדרש שבת צופרי און הערן די קריאה פון מחיית עמלק. וואס איז די גאנצע זאך פון עמלק? וואס איז די שעדליכקייט ווען דער אייבערשטער זאגט עמלק, אויסמעקן עמלק? מוהרא"ש ברענגט כסדר אין די הייליגע בריוון, חז"ל זאגן מסכת ברכות לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק, נו, זעט מען שוין וואס עמלק איז, לך השם הממלכה, אז דער אייבערשטער וועט זיין קעניג אין די גאנצע וועלט, יעדער וועט אנערקענען דעם אייבערשטן, דאס איז מלחמת עמלק, ווייס איך אז עמלק וויל דאס אוועקנעמען.

דאס אליינס נעמט אוועק די אמונה, ברענגט אריין אין א מענטש ספיקות, היש השם בקרבנו, אם אין, שוין ויבוא עמלק, דאס איז עמלק, היש השם בקרבנו, די אייבישטער איז דא, די אייבישטער דארף מיך, אויסמעקן די אמונה. מוהרא"ש ברענגט די לעצטע יארן פון הייליגן רבי'ן, האט דער רבי גערעדט זייער אסאך פון אמונה, אמונה, אמונה, אמונה, דער רבי האט אונז געוואלט אנגרייטן שוין ביז משיח וועט קומען אז דאס גייט זיין די מלחמה, די מלחמה וועט זיין א מלחמה אויף אמונה, א מלחמה אויף אמונה, די וועלט איז יעצט אריין אין א מלחמה, אייבערשטער העלפן זאל נישט שאטן פאר קיין אידן און. און מ'וויל נאר וויסן צו דאס וועט זיין א דריטע וועלט מלחמה, און צו דאס וועט זיין די מלחמת גוג ומגוג, און און ווער וועט געווינען, און וואס וועט זיין, כ'מיין ווי ס'זעהט אויס, יוראפ וועט אריינגעשלעפט ווערן, עס וועט ווערן א א וועלט מלחמה, וואס וועט דאס זיין, מלחמת גוג ומגוג, יעדער איינער וויל נאר, מען זוכט נאר צו הערן דורשי רשומות, ווער קען זאגן גמטריאות ראשי תיבות. מען מוז אויך רעדן וואס וואס וואס אונז האבן מקבל געווען פון מהראש, מהראש האט מקבל געווען פון הייליגן ר' נתן, מהראש האט באקומען פון ר' נתן דעם דעם דעם ספר, די רבי איז אמאל געזיצן מיט ר' נתן און מ'איז געפארן אויף א וואגן, ר' נתן דארט געווען, ר' נפתלי איז דארטן געווען, די רבי'ס איידעם איז דארטן געווען, יאסקע, און נאך, און די רבי דארט איז דורכגעפארן א גאנצע טאנק מיט רוסישע ארמיי. דער רבי אנגעפאנגען רעדן פון רוסלאנד, מהראש האט עס געשריבן אין פעולת הצדיק, דער רבי האט געזאגט פונקטליך וואס וועט זיין ביז משיח וועט קומען, דער רבי האט געזאגט מ'זאל נישט, מ'זאל עס נישט וואס איז געווען, אה, מ'האט אנגעפאנגען שמועסן נאכדעם מיט די מיט די אנדערע אינגעלייט אויפן וואגן, מ'האט געזען קיינער האט גארנישט געהערט, קיינער האט גארנישט געהערט. נאר רבי נתן האט געהערט און נפתלי האט געהערט, האבן זיי עס אפגעשריבן מיט מיט מיט אזוי מיט ברמיזה, און מהראש האט עס באקומען, און מהראש האט עס אונז מגלה געווען פונקטליך וואס וועט זיין מיט רוסלאנד, וואס גייט זיין די גאנצע מלחמה, וויאזוי ס'גייט זיך אויסקאכן דא מיט אוקריינע, מיט קריימיע, די גאנצע זאך ווערט ווערט אויסגעשמועסט אין אשר בנחל. מהראש זאגט דארט אז דאס איז נישט א מלחמה וואס ס'איז נישט די, אלע ס'וועט זיין מ'וועט זיך שלאגן און די פעלקער וועלן זיך שלאגן צווישן זיך, אבער די מלחמת גוג און מגוג, דאס איז א מלחמה וואס דאס גייט זיין ביי א מענטש אין מח. אזוי האט די רבי געזאגט. מלחמת גוג און מגוג, דאס איז א מלחמה ביי א מענטש אין מח. א מענטש איז אנגעטון מיט א שיינעם הוט. שיינעם רעקל, שיינע חסידישע גלעזער, שיינע געמאכטע פיאות, אינעווענדיג אין זיין מח איז דא א מלחמת גוג און מגוג. עומד זיין בנסיון, דורכפאלן דעם נסיון. אראפפאלן אין די עבירה, ניין, די אייבערשטער איז דא, איך גיי עס נישט טון. קיינער ווייסט סייווי נישט וואס איך טו, קיינער זעט נישט, ניין, די אייבערשטער איז דא. יא קוקן? קוקן די עבירה? ניין די אייבערשטער איז דא אזוי א מלחמת גוג און מגוג דאס איז אין א מענטש'ס מח אזוי האט די רבי געזאגט אזוי ברענגט מהראש אין יעדע יאר אין די לוח איז עס געדרוקט אין די לוח דאס וועט זיין מלחמת גוג און מגוג וואס איז מלחמת גוג און מגוג א דריטע וועלט מלחמה א פערטע וועלט מלחמה א פיפטע וועלט מלחמה דאס איז שוין זיין אין ביי אונז אין די הערצער. אין די מוחות, מ'וועט זיך רייסן, די רבי זאגט אז פאר משיח וועט קומען ס'וועט אראפ קומען א מבול פון כפירה, א מבול פון כפירה און ס'וועט אזוי שפריצן אפילו די ערליכע הערצער, אלע וועלן ווערן אנגעשפריצט פון דעם, איך זאג עס ענק ווייל עטס וועט עס הערן דעמאלטס וועט זיין א מורא'דיגע נחמה אז מ'האט שוין גערעדט פון דעם. ס'זאל זיין א נחמה פאר די כשר'ע אידן זאגט דער רבי אז וואו, א צדיק האט שוין געזאגט פאראויס א צוויי הונדערט יאר פארדעם אז ס'גייט זיין אזא נסיון פון פון אמונה מ'גייט זיך דארפן ממש דראפענען צו האבן אמונה די אייבערשטער איז דא, דאס זעט מען ממש יעצט דא א שיחה פון רעבן, דער רבי האט געזאגט עוד יבוא זמן עוד יהיה זמן, שרעקעדיגע שיחה. ס'גייט קומען א צייט וואס א איש כשר וועט זיין א חידוש אזוי ווי די בעל שם טוב. א איד וועט אריין קומען אין בית מדרש וועט וואשן די הענט, וועלן עסן ברויט וועט זיך וואשן נטילת ידיים, ער וועט זיין א חידוש אזוי ווי די בעל שם טוב. כ'ווייס נישט ביז וואו מ'וועט אנקומען אז אזא איד ער וואשט זיך נטילת ידיים, וואשט זיך נעגל וואסער, ער קומט אין בית מדרש, ער טוט אן תפילין, ער איז א חידוש, ער איז א חידוש ווי בעל שם טוב. דאס טייטש אז ס'וועט זיין אזא מלחמות, אזא מלחמת גוג ומגוג, שרעקעדיגע ווי די אלע וואס האלטן מיט די נייעס ווערן דערשראקן, מ'זעט, מ'שיסט, מ'שיסט, מ'שיסט אויף א האספיטאל, מ'שיסט אויף די וואך, מ'האט די וואך באמבאדירט א שפיטאל,

איינגעזאפט די ערד ווי דו גראבסט אין אוקריינע מיט בלוט פון אונזערע זיידעס. איז ס'איז זייער שרעקעדיג אבער פעסט מען שיסט א האספיטעל מען שיסט א פלאץ ווי מאמעס גייען זיך אפרוען מיט קינדער. סאך שרעקעדיגער איז די מלחמה וואס איז ביים מענטש אין מח. ניין, ווייס נישט, כ'האב קשיות, כ'האב ספיקות, די וואך שבת קען מען זוכה זיין אויסמעקן אלע קשיות, אלע ספיקות, בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, ס'קומט יעצט שבת זכור, איך וויל זוכה זיין טאקע אויסמעקן דעם גאנצן עמלק פון מיר, איך וויל ארום גיין מיט א קלארע מח, א קלארע הארץ, וויסן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און דער אייבערשטער איז דא. און די אלע דרייצן אני מאמינ'ס, איך מוז חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל, אז די אייבערשטער באצאלט שכר פאר דער וואס טוט מצוות און מעשים טובים, און די אייבערשטער איז מעניש חס ושלום ווען מען טוט נישט מצוות, אז מען טוט עבירות, און מען איז מבטל מצוות, און אפילו קיינער זעט נישט וואס איך טו, און אפילו איך בין באהאלטן, א מענטש מיינט ער איז באהאלטן, קיינער ווייסט נישט, קיינער זעט נישט, חזל זאגן, די אייבערשטער זאגט, הנואף אומר מי יראני, ווער זעהט מיך? מיך באהאלטן, און געגאנגען רחמנא ליצלן טוהן שמוץ, ווער זעהט מיך? און דער אייבערשטער זאגט אם יסתר איש במסתרים, א מענטש האט זיך באהאלטן אין א באהעלטעניש, און ער וועט זאגן ואני לא אראנו, און ער וועט זאגן איך אייבערשטער איך זעה אים נישט, נאום השם, זאגט דער אייבערשטער דערנאך, איך בין דער אייבערשטער, איך וועל אים מפרסם זיין,

דער אייבערשטער ווייסט, ס'איז אנגעגרייט פאר דיר א גרויסע גרויסע שכר, א גרויסע מתן שכר איז דא פאר צדיקים, וואס הייסט צדיקים? א מענטש, א פשוט'ע אינגערמאן, אבער כ'האב א נסיון, כ'האב א יצר הרע, די יצר הרע קאכט און ברענט אין מיר, גיי דארט, גיי טו, גיי מאך, ניין, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער זעט וואס איך טו, די אייבערשטער זעט מיין סטראגל, די אייבערשטער זעט מיין נסיון, און די אייבערשטער גייט מיר געבן שכר.

וואס איז די הענט ארויף, זאגט רבינו ז"ל ס'דא אמאל וואס מ'קען אפילו שוין נישט רעדן פון דעם, מ'קען נאר ווייזן רמזים פאר א מענטש, מ'קען אים זאגן הייב אויף די אויגן, קוק צום הימל, קוק צום אייבערשטן, ביסט אזוי נעבעך אזוי אראפגעפאלן, אזוי אין עמלק, מיט אזאנע קשיות, מיט אזאנע ספיקות, מיט אזאנע עצבות און מרה שחורה אז מ'קען נישט, מ'קען נישט עפענען די מויל, קוק צום אייבערשטן, בענק זיך צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל זיין, איך וויל זיין א ערליכע איד. אלע אינגעלייט וואס זיצן דא זוכה געווען מ'האט חתונה געהאט און ברוך השם מ'האט קינדערלעך איז וואס איז א גיי זיי מסביר פאר א מענטש וואס איז א גרעסערע נחת רוח פאר א טאטע פאר א מאמע קומט אהיים נאך א טאג ארבעט מ'וויל שוין אלעס אויפגעבן און די קליינע קינד לויפט אים אקעגן גיבט אים אזא נעם ארום טאטי און טאטי טראכט שוין פאר דעם איך האב איך וועל ציען נאך, איך וועל ציען נאך א וואך, איך וועל ציען נאך א טאג, איך וועל ציען מיין לעב, א נחת רוח, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט האט אריינגעגעבן א טבע אין עלטערן זאלן די קינדער זאלן זיך אויפרישן, א טאטע קומט אהיים, א אינגערמאן קומט אהיים, כ'האב שוין נישט קיין כח, כ'האב שוין נישט קיין כח, און דער קינד קומט, טאטי גיט א לויף, גיט זיך א כאפ אריין, גיט זיך א וויש אריין די נאז אין טאטע'ס הוט, גיט זיך א קוועטש אריין אין די פיס. און די טאטע שפירט גוט, דו ווייסט וואס נחת דאס איז א משל, דאס איז א משל און די משל איז אפילו נישט דומה לנמשל, א מענטש איז אזוי פארשמירט און ער געבט זיך אזא לויף אריין צום אייבערשטן, ער געבט זיך אזא וויש אריין, נישט אז חס ושלום כביכול אבער א מענטש איז אזוי, אזוי ווי איך זעה אויס, אזוי ווי איך בין געפאלן, פארשמירטערהייט, פארגרעבטערהייט, אבער איך לויף צום אייבערשטן, טאטע! איך שריי טאטע! דא אמאל א קינד אבער קיינער הערט דיך נישט אויס, קיינער דארף דיך נישט. איינער פרעגט מוהרא"ש ווי קען מען באקומען קאנפידענס? ווי קען מען באקומען בטחון עצמי? ווי קען מען באקומען זיכערקייט? ס'דא עפעס א עצה, רעדן ספרים פון דעם? אוודאי דא, דער רבי רעדט פון דעם, זאגט מוהרא"ש. קאנפידענס, אלע זענען היינט פארנומען ווי קען מען שאפן קאנפידענס, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן, האסט אמונה אין די אייבערשטער נישט גענוג, דארפסט אויך וויסן אז די אייבערשטער האלט פון דיך, דארפסט אויך וויסן אז די אייבערשטער הערט דיך אויס, אלע האבן אמונה, איך דארף וויסן אז די אייבערשטער הערט מיך אויס, מיין מצוות איז חשוב, מיין מנחה, מיין מעריב, מיין שחרית, מיין. מיין חומש, מיין פסוק חומש, מיין מיין ציצית, מיין ווילן זיין, כ'האב נאך גארנישט געטון, איך וויל זיין, איך וויל זיין גוט, מורא'דיג חשוב ביים אייבערשטן, דאס איז די וואך שבת זכור, אויסמעקן עמלק, דאס איז אין די מענטש די גרעסטע, די מענטש אליינס אינעווייניג אין די מענטש, די מלחמות גוג ומגוג,

איך מיין ס'איז געווען אין מנורה האל. כ'דענק נישט ווער די מחותן איז געווען דארט. אינמיטן מ'האט זיך צוטאנצט דארט עפעס א, כ'ווייס נישט זינט ווען דו האסט געשפילט נחמן? בקיצור מ'האט געזינגען עפעס א ניגון פון פון פון אמונה. כ'דענק נישט וואסערע ניגון מ'האט געזינגען. געווען איז די ניגון. און און דער מחותן האט אנגעפאנגען אזוי ווי אזא חתונה א מענטש צעפייערט זיך, ער הייבט אן ווייזן. זיי גייען אהין און צוריק, געדענקסט? ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, דער מחותן האט אפילו נישט געכאפט וואס מוהרא"ש וויל. ווייל אזוי ווי מ'האט געזינגען עפעס אין עוד מלבדו, וואס? אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. מ'איז געווען אזוי צופייערט, אזוי ווי ס'דא אמאל וואס סתם אזוי פאסט דיך נישט צו רעדן מיט א ברסלב'ע חסיד, סתם אזוי פאסט דיך נישט רעדן פון אמונה. מיטן א חתונה, דו ווייסט א מענטש איז שוין גאר פרייליך, גיבט ער אזא שלעפ אריין. אבער ס'איז דאך ניט מיר אויך, איך דארף סתם אזוי.

איך האב דיר מסביר געווען וואס מוהרא"ש מיינט, מוהרא"ש מיינט צו זאגן א מענטש מיינט אייבישטער איז אזוי ווייט ווייט ווייט דא דא דא דא אייבישטער מענטשן קענען עס נישט נעמען פארוואס די אייבישטער איז דא די אייבישטער איז דא קענסט רעדן צו אים יעדע זאך וואס דו טוסט די אייבישטער זעט וואס דו טוסט האסט א נסיון ס'פלאקערט נאך די יצר הרע זאלסט וויסן איינער האלט עס מיט און איינער גרייט דיך אן שכר פאר דעם און דער אייבישטער זעט דיין

וואס טראכסטו קיינער ווייסט נישט פון דיר? וואס טראכסט וואס זאגסטו קיינער זעט דיך נישט? איינער ווייסט אז איך בין היינט צופרי געגאנגען אין שול אינמיטן געלאפן צווישן די באנק און צווישן די און צווישן די פסק און צווישן די דאקטער בין געלאפן מיט מיין תפילין אין בית-מדרש? יא, דער אייבערשטער ווייסט דאס. מען האט עס אוועקגעלייגט אויבן פאר דיר, מען האט אראפגענומען א גאנצע וועלט, א גאנצע גן עדן פאר דיר.

דער אייבערשטער מאכט עס, דער אייבערשטער וויל זען ווי דו קומסט צו אים, דער אייבערשטער וויל זען ווי דו, שטעק אויס דיינע הענט צום אייבערשטן, בעט אים, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך קען שוין נישט, הייליגער באשעפער איך קען שוין נישט, איך פאל פון די כוחות, וועסט זען ווי דו האסט דא א ישועה. ס'איז געווען א מעשה וואס מוהרא"ש האט אלץ פארציילט פאר פורים. אלץ פארציילט פאר פורים, כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן. ס'איז געווען אין, מ'פלעגט זיך צוזאמקומען, ברסלב'ע חסידים קומען זיך צוזאם פורים נאכמיטאג, און ווער ס'וויל קען דא קומען, דאנערשטאג ביינאכט, נאכמיטאג, כ'ווייס, זעקסע זיבענע, מ'וועט זיך צוזאמקומען, מ'וועט מאכן א סעודה, מ'וועט טאנצן, מ'וועט דאנקען דעם אייבערשטן. אבער דאס איז אויכעט נאר אז די משפחה איז מסכים, מאך נישט קיין מחלוקת וועגן די זאכן, פרישע מקורבים ווערן זייער צומישט, זיי ווייסן נישט, מען מוז קומען אין ברסלב, יעצט, מען מוז קומען יעצט אין ברסלב, מען מוז קומען, יעצט אין ברסלב, אין ברסלב איז דא איין מאל וואס מען דארף קומען, ראש השנה דארף מען קומען צום רעבען. זאלסט קיינעם נישט פרעגן קיין קשיות, זאלסט טון וואס איז גוט פאר דיר. די אינגערמאן איז נישט געקומען ראש השנה אין אומאן די יאר ווייל ער האט מורא געהאט מ'וועט אים ארויסווארפן, מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן סיי ווי, ער איז נישט געקומען מ'האט אים ארויסגעווארפן. יעצט טראכט איך, סאו איך האב זיי געדינט, איך האב געדינט די געטשקע, פארוואס? ווייל איך האב מורא געהאט מ'גייט מיך ארויסווארפן, איך האב געדינט די חסידות, מ'האט מיך סיי ווי ארויסגעווארפן. מענטש, א מענטש כאפט זיך נישט, איז אין א קטנות הדעת, וואס וועט ער זאגן, וואס וועט ער זאגן, איך האב, זאג, זאג, זאג וואס דו ווילסט, איך מוז גיין צו מיין דאקטער, איך מוז גיין צו מיין לויער, דאס איז איין מאל, נאכדעם, איינער האט מיר געזאגט ווען איך בין מקורב געווארן אז שבועות מוזטו קומען דאווענען מיט ברסלב'ע חסידים, שוין, איך האב געפרעגט מיין ראש, נאכן שיעור, אז איך קום אריין שבועות צו מיין טאטע, מיין טאטע האט א בית מדרש, מיין זיידע, עולם התוהו, מיין ראש זאגט.

גייט צו דיין טאטע, גייט צו דיין שווער, פורים איז א צייט פון שלום, פורים איז א, פורים איז א שעת הכושר ווי מען קען זיך איבערבעטן, אויב דו האסט איינעם אין דיין משפחה וואס דו ביסט אביסל צעאמפערט מיט אים, און דו ווייסט נישט וויאזוי מען קען עס, וויאזוי קען איך עס אויסגלעטן? פורים איז א פערפעקט צייט ווייל מענטשן זענען אזוי, מ'קומט אריין אזוי נישט שעמעדיג, ליהודים ליהודים, אוי סוי אוי, מ'געבט א פאל ארויף אויף יענעם, ווער זיך מחזק, ווער זיך זארגט, שוין, מ'טרינקט צוויי גלעזלעך וויין פארדעם, און מענטש אביסל, גייט אראפ אביסל די בושה, און מ'האט זיך ליב, מיט א שווער, ביסטו אין קריג מיט דיין שווער, פארוואס ביסטו אין קריג מיט דיין שווער? האט דיר נישט געגעבן א קערידזש? דו ביסט צוקריגט מיט דיין שווער? רעדסט נישט מיט דיין שווער פארוואס? וואס האט ער דיר נישט געגעבן? וואס האט ער דיר נישט געגעבן? וואס קומט דיך דיין שווער? זאג מיר פונקטליך וואס קומט ער דיך? א דאון? א דאון פעימענט? וואס קומט ער דיך? יא קומט מיר דאס ווייל ער האט געגעבן פאר די פריערדיגע איידעם און ער האט געגעבן פאר זיין זון. וועגן דעם מיינט אז ער קומט דיר?

שקויעך שקויעך שקויעך שקויעך קענסט טוהן וואס דו ווילסט נאכדעם און די שווער קען עס הערן און ס'גארנישט און ס'ארבעט נאך אלץ און ס'ארבעט נאך אלץ שקויעך שקויעך שקויעך שקויעך שקויעך און יעדע מאל עפעס וואס ווערט עפעס א שטיקל געראטשקע א פייט שוין איך בין שוין דא צוצודעקן איך גזמ'ט איך לעש אויס מאך א שפיל נישט נישטא קיין פייט נישטא גארנישט פארדריי די שמועס מ'דארף נישט אריינגיין אין אזעלכע זאכן שוין.

מוהרא"ש האט געזאגט אלע יארן אז פורים איז דאך העכער פון יום כיפור ווייל יום כיפור דאס איז אזא מורא'דיגע מדריגה א מענטש זיצט זיך אין בית מדרש הייסט א צדיק אין פעלץ דער מענטש זיצט זיך מיט זיין טאביק פושקע מיט זיין מחזור מטה לוי מיט זיין טאש טיכל און האט ספעשל ווייכע טישוס און האט א אתרוג מיט בשמים מיט א שטענדער ריר נאר אן זיין שטענדער ריר אן זיין בשמים

ביסט אמאל געווען ביי א קומסט אין מקומות הקדושים פארשטייסט מענטש דארט האט זיך א מנין ותיקין פאר דרייסיג יאר איך מאך אמאל א נסיעה מיט בחורים איך פאר איך ווייס דאך נישט אז דארט איז דא א מנין ותיקין איך זעץ מיר זיך אוועק דארט און קומט דער בייזער די בייזע ותיקין נו נו דאס האסט באקומען דרייסיג יאר דא ביי ס'באדערט דאס ביי ותיקין? אה דאס אז א מענטש קומט אריין אה אה גיי אין די זייט גיי אין די זייט שוין סע גוט האלט דיין דרייסיג יאר ותיקין דאס איז יום דאס איז בחינת יום כיפור מענטש זיצט זיך מיט זיין טישטוך אלץ קלאפט אים פורים איז נאך גרעסער ווייל מען מען טאנצט אידן איינער מיטן צווייטן מען נעמט זיך ארום איינער מיטן צווייטן מען האט זיך ליב איינער מיטן צווייטן מען בעט זיך איבער איינער מיטן צווייטן. מ'בעט זיך איבער איינער מיטן צווייטן, האסט דיך נישט געקענט, האסט דיך נישט געקענט דערהאלטן אינמיטן יאר, האסט דיך צעשריגן אויף איינעם, אויף א שכן וועגן די גארבידזש, געדענקסט די מעשה מיט די גארבידזש, מיט די באקס, מיט זיין סכך, מיט זיין סוכה, מיט זיין שלאק, מיט זיין פארטש, מיט זיין קינד האט אויסגעגאסן, מיט די זאק האסטו אנגעקאלט די מאמע, בקיצור מ'שוין צוקריגט דא משפחות דא וועגן עפעס, די קינד האט אראפגעווארפן עפעס א שאלעכץ, די מאמע האט געהייסן אויפהייבן.

ר' מאיר האט ער געהייסן, פון טעפליק, זעט ער אין די זייט ווי א ברסלב'ער חסיד זיצט, אלע טאנצן און ער זיצט, דערפאר גייט ער צו, וואס טאנצסטו? וואס טאנצסטו נישט? זאגט ער, וויאזוי קען איך טאנצן? איך האב א עלטערע מיידל אינדערהיים. ס'עפעס א דזשאוק? דעמאלטס איז געווען פארקערט ווי היינט, האט זיך געבט זיך עפעס א דריי אויסגעגעבן, דעמאלטס איז געווען האסט געהאט א מיידל, האסטו געהאט געלט פאר נדן, האסטו געהאט געלט אוועקגעלייגט פאר קעסט, איז גוט, און אז נישט. עסטו זיצן און דרייען מיט איר ביז ס'וועט איר ווייס ווערן, גרעי ווערן די האר. היינט האסטו א מיידל, נישט קיין חילוק וואו דו שטאמסט, סארא יחסן, מען קאלט דיך שוין אן ביי די זעכצן יאר. א בחור דארף שוין זיין ממש משה רבינו צו קענען גיין א חתן ווערן. איז ער דארט געזיצן אין די זייט און ער זאגט, וואס טאנצטו נישט? וואס טאנצטו נישט? ס'איז פורים היינט!

וואס איז מענטשן זענען די מערסטע דיפרעסטע טאג, ווייל א דיפרעסטע מענטש קען נישט הערן קיין מוזיק, סאו סתם אזוי גייסטו נישט אריינגיין צו א חתונה זאל צו הערן מוזיק, ווי דו גייסט, מוזיק, מאך צו די פענסטערס, מאך צו די ווינדאו שעיד, לעש אויס די לעקטערס, קיינער זאל נישט וויסן אפילו, קיינער זאל נישט טראכטן צו קלאפן דא, קיינער נישט דא, זיצט אין בעט דערביטערט. אבער דו ביסט א ברסלב'ע חסיד, דאס איז די ברסלב'ע רבי, דער רבי האט אונז נישט געלערנט דאס, דער רבי האט אונז געלערנט אז דו ביסט צובראכן, אז דו האסט שוועריגע זאכן, דו דארפסט ישועות, קום טאנצן, קום טאנצן, אינמיטן טאנצן זאלסט דיך אויסשרייען דאס הארץ צום אייבערשטן. אבער ס'קומט נאר נאכדעם וואס מ'קען אויסמעקן עמלק, מ'קען נישט האבן קיין שמחת פורים, מ'קען נישט האבן קיין פרייליכע פורים נאר נאך מחיית עמלק, ווייל ווילאנג די מח איז נישט בסדר, די עמלק זאגט פארן מענטש, בע בע בע, ער מאכט קאלט דעם מענטש אדער צוברעכט אים אדער נישטא קיין אמונה אדער ס'יא דא אמונה אבער איך בין גארנישט אדער איך בין יא אבער יעצט בין איך גארנישט יעדע סארט קאפ דרייעניש וואס ער קומט פארדרייען דעם מענטש, וויאזוי קענסטו זיין פרייליך? קענסט אנצינדן מוזיק קענסט מיר ברענגען א גרויסע משלוח מנות אבער איך בין נישט פרייליך אינעווענדיג.

נישט מיינען אז קיינער דארף מיך נישט און קיינער קוקט נישט אויף מיך, און צו וויסן דער אייבערשטער איז דא און דער אייבערשטער הערט יעדע זאך וואס דו רעדסט צו אים און דער אייבערשטער האט אזא נחת רוח, קומסט אין בית מדרש צופרי ווען א מענטש טוט אן תפילין, מאכט אזא רעש אין אלע וועלטן, הערסט? קומט א אינגערמאן און ער לויפט אינמיטן די פסק פון זיין ווייב, אדער די פסק פון זיין מענעדזשער, ער איז אינמיטן. לאמיר אלע צוזאמען לאכן, ווייל אזוי וועט מען נישט כאפן פון וועם מ'רעדט. אבער אזוי איז עס, עס קומט צופרי, און מען שטייט אויף די לעצטע מינוט, און מיט די קינדער, און שוין, איך האב אריינגעכאפט א, שוין איז ווער עס האט געשריגן אויף מיר, און דא קאלט מיך שוין, איך דארף שוין גיין, איך דארף שוין דא זיין, און דא ווי יעצט מיט מיין קאר, און מיט טרעפיק, א מענטש איז אזוי. מען זעט מיט מענטשן פייפט וואס עס איז נישט ווי צו גיין נישט קיין ספייס ס'איז דא א וואנט ווי ווילסטו גיין אמאל האט מען געקענט פארן איינער האט זיך געדארפט רוקן אזוי אז ווער ס'פארט קומט אפ אלע עבירות דא אין שטאט קען זיצן און זיך איבערגעבן צום אייבערשטן ס'נעמט מיך צו פארן פון מיין הויז ביז די ישיבה סתם אזוי וואק איך אבער אז ס'רעגנט אדער אז ס'ווערט הייס.

נעמט ארויס א מעסער, איי, נעם גארנישט, יעצט איז נאר דא די תאוות נצחון, ער וועט דיך שטעכן, ער וועט דיך פאנטשן אין פנים, ביסט א גוי, לאז אים פארן, ווייז אים איי, ווייז אים א גוטן, שוין, גענדיגט. א מענטש שטייט אויף צופרי, דא האט ער געכאפט פון די ווייב, דא דארף ער יעצט גיין צו די ארבעט, און מען שרייט שוין אויף אים ביסט שוין שפעט, און און ער באקומט א שנעל א נאוטיפיקעישאן פון די באנק אז. האט ארויסגעגעבן צו סאך טשעקס און וויל שנעל דעקן ווייל ביז עלף אזייגער קענסט עס נאך נאכדעם ס'גייט קראכן און איך נעם מיין תפילין און איך גיי אין שול ס'ווערט פון דעם אזא רעש אין הימל יעצט ווערט שוין אביסל גרינגער מיט מנחה אבער די נסיון הייבט זיך אן ביי מעריב אזוי גייט עס אלץ ווינטער איז שווער מנחה אבער מעריב דאווען איך פאר איך גיי אהיים נאכדעם גיי איך אהיים שוין גיי איך איינשלאפן אויפן קאוטש. יעצט איז שוין גרינגער מיט מנחה, קענסט דאווענען מנחה נאכן ארבעט, אבער מעריב ווען וועסטו דאווענען מעריב, קענסט נישט, קענסט נישט דאווענען קיין מעריב נאכן ארבעט, אוי דער יום הגדול, מ'רוקט די זייגער יעצט, דארף איך צוריק ארויס גיין פון שטוב, נישט קיין כח, לייג מיך נאר צו פאר א האלבע שעה, א מענטש גייט אין בית מדרש דאווענען שחרית מנחה מעריב. איך גיי אין ביסמעדריש דאווענען שחרית מנחה מעריב. מוצאי שבת, מ'קומט צו די דאנערשטאג נאכט שיעור, הערסטו אלע נייעס. ביסט אפ טו דעיט. האסט נישט געוואוסט אז מ'רוקט די זייגער. דארפסט אויפלייגן א צעטל אין סטאר, טוישן די שעות. מענטש קומט אין ביסמעדריש, איך לאז יעצט אלעס אפ, לאז יעצט אפ מיין טעלעפאן.

איך האב זיך געמאכט א קבלה לעצטנס, איך זאג עס אפשר יעצט נאך איינעם, איך האב מיר געמאכט איך קען נישט, איך וויל דאווענען, איך לאז מיין טעלעפאן אינדרויסן אין אפיס, איך קען נישט, ווייל אלעס איז נאר וויכטיגע זאכן, איך האב נאר וויכטיגע זאכן, ס'קען זיין דו האסט סתם זאכן, איך האב וויכטיגע זאכן, איך האב וויכטיגע זאכן, אבער איך דארף דאך דאווענען, סאו יעצט דאווען איך, איך קען גארנישט טון, יעצט מוז איך דאווענען, שחרית מנחה מעריב, מ'קען נישט טון צוויי זאכן אויפאמאל, יעצט דאווען איך, אביסל דאווען איך.

די אייבערשטער האט א נחת רוח פון מיר, די אייבערשטער האט, די אייבערשטער שטייט און האט תענוג פון מיר, דער רבי זאגט אז ווען איך רעד צום אייבערשטן, די אייבערשטער האט שעשועים פון מיר, אשר מימות עולם לא היו לו, דער רבי זאגט ווען מען הערט תורה, מען לערנט א תורה פון א צדיק, און מען מאכט פון דעם א תפלה, מען זאגט רבונו של עולם ווען וועל איך מקיים זיין די תפלה, די תורה, ווען וועל איך זוכה זיין צו דעם, גייט ארויף אזא נחת צום אייבערשטן וואס נאכנישט ארויפגעגאנגען מימות עולם. אלע צדיקים וואס זענען געווען האבן געמאכט נחת רוח פארן אייבערשטן, די סארט איז נאכנישט געווען. דאס איז שבת זכור. אז מ'מעקט אויס עמלק קען קומען א פרייליכע פורים, קען איך מאכן שלום מיט יעדן איינעם. ווערט געברענגט אין די פוסקים א מענטש וויל אויסגעבן געלט פאר מצוות, ס'דא צוויי מצוות פורים, משלוח מנות און מתנות לאביונים. זאגן די פוסקים ענדערש געבן דעם מתנות לאביונים ווי משלוח מנות, א ממש א א צודרייט א צודרייטע זאך געווארן, איך מיין מ'קען שוין אנהייבן רעדן פון דעם, אז מ'האלט שוין ברוך השם אז חתונות מאכט מען שוין אין בית המדרש קען מען שוין גיין, קען מען שוין אנהייבן צו געבן איינער פארן צווייטן. איך דארף האבן דיין קיפעלעך? פרעג דיך. איך דארף דיין האמענטאש? וואס טראכסטו? ביי דיר איז עס חשוב. איך דארף דיין המן טאשן? וואס וואס טראכסטו? וואס גיי איך טון מיט דעם? ס'ברענגען אין ישיבה? וואס קען איך טון? ווען פסח וואלט געווען פאר פורים, וואלט איך גענומען אלע משלוח מנות און געלייגט שיין אין פריזער, און יעדן טאג געגעבן פאר מיינע קינדער ריסעס. אבער איך מוז אלעס אוועק ווארפן נאך פסח, עס קומט נאך פורים, עס קומט פסח. איך קום מיט אזא משלוח מנות, מיט אזא משלוח מנות, מיט אזא משלוח מנות, וואס מאכסט זיך משוגע? וואס מאכסט זיך משוגע? וואס מאכסטו משוגע? וואס מאכסטו משוגע? גענומען געלט, צעריסן געלט. גארנישט מיט קיין מצוה צו טון. צעריסן געלט. וואס מאכסטו משוגע? קיינער דארף עס נישט, ווייסט דאך אז ס'גייט פון. וואס די, וואס די, וואס טוסטו ווען איך געב דיר משלוח מנות? געבסט דאך עס פארן צווייטן. די זעלבע זאך, וואס מאכסטו משוגע? מאך אביסל משלוח מנות פאר דיין טאטע און פאר דיין שווער און פאר א שכן, און האסט א ברודער וואס דו רעדסט נישט, יא, און דיין ברודער רעדט שוין נישט, האסט מורא ער גייט ירש'נען דיין טאטנ'ס חובות, גארנישט איבער געלאזט, ער רעדט שוין נישט מיט זיין ברודער ווייל ער גייט ירש'נען זיין טאטנ'ס חובות, איך וועל שיקן פאר די ברודער א משלוח מנות, און כ'וועל געבן מתנות לאביונים. אבער ס'שטייט קלאר אזוי, ענדערש זאלסטו געבן, דו האסט א בודזשעט, לאמיר זאגן מיין בודזשעט פאר פורים איז פופציג דאלער וואס איך קען אויספענדן, שוין, וועל איך געבן מער פון די פופציג דאלער פאר מתנות לאביונים ווי די משלוח מנות, משלוח מנות זאל איך ווייניגער, אזוי שטייט, אביסל משלוח מנות, אביסל מתנות לאביונים, נאכדעם גייט מען צו די שווער און צו די טאטע, מען בעט זיך איבער, און א רב פלעגט זאגן א סימן פון א שיכור, א שיכור. איינער וואס א שיכור טאנצט און איז פרייליך און ער נעמט ארום יעדן איינעם און ער האלזט יעדן איינעם און ער בעט דעם אייבערשטן און ער וויינט צום אייבערשטן, די אלע געשלעגערייען, איינער שלאגט א צווייטן און פאנטשט א צווייטן, דאס איז סתם שלעכטע מענטשן וואס זיי ווארטן פורים ווארטן זיי צו קענען אביסל אויסנוצן די געלעגנהייט אזוי דעמאלטס וואס קיינער זעט נישט וואס איך טו, יעצט קען איך מיך אביסל אזוי, אה, איך האב א חשבון מיט איינעם, איך געב אים א פאנטש, גארנישט צו טון מיט שיכור. פארקערט, איך וויין איך וויין צום אייבערשטן און איך און איך בין פרייליך. וואס קען מען נאר זוכה זיין אז מען איז, מען האט א גאנצע אמונה, מען האט נישט מען האט נישט צו טון מיט עמלק, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין צו קענען אויסמעקן עמלק, זיין פרייליך פורים, ביי די מגילה איז א מורא'דיגע בשעת, בשעת מען ליינט די מגילה איז א מורא'דיגע עת רצון, מוהראש ברענגט אז ס'קומט אראפ גרויסע ישועות. דארף נישט נעמען קיין קיין דארף נישט נעמען קיין פרעשור כ'האב נישט קיין מגילה מ'דארף נישט קיין מגילה אויסהערן די מגילה מ'דארף נישט קיין מגילה אז דו דארפסט אז דו ווילסט ליינען דארפסטו א מגילה נעם א חומש זעץ זיך אוועק און מ'הערט אויס א שיינעם סיפור א שיינע מעשה וואס אין די מעשה ליגט באהאלטן דער אייבערשטער ווייל בשעת די מעשה איז געווען איז דאך אחשורוש ווי פוטין האסט געהערט פוטין האט געמאכט פ פ פ און פוטין האט געזאגט פאר די פאר די פאר די אחשורוש האט געזאגט פאר זיי און זיי האבן צוריק געזאגט וועם גייט עס אן אבער מען זעט אז אין דעם ליגט די אייבערשטער דרייט די וועלט נאר אז זאל ארויס קומען אידן זאלן תשובה טון און נאכדעם זאל זיין א ישועה פאר די אידן אזוי וועט מען באלד געוואר ווערן משיח וועט באלד קומען פארציילן מגילת פוטין. פונקטליך וואס דא טוט זיך אפ, ס'איז נישט אז דער האט געמאכט אזוי און דער האט געמאכט אזוי, דער אייבערשטער דרייט אלעס אז אידן זאלן תשובה טון, אידן זאלן זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, אידן זאלן שרייען צום רבונו של עולם, יעצט זעט מען שוין אז ס'איז נישט עפעס אזוי פשוט, א מענטש לייגט אוועק געלט געלט געלט געלט, אין איין רגע ווערט ער געוואר אז די געלט איז נישט קיין געלט, ס'איז א, שטעל דיך פאר, מיליאנען מיליאנען מיליאנען מענטשן, נישט קיין געלט. אדער די רוסישע גבירים געהאט מיליאנען מיליאנען ביליאנען געפרוירן האט נישט גארנישט האט נישט גארנישט סא וואס וואס האט ער סא וואס די מענטש וואס די מענטש מיין תפילין דאס דאס דאס איז מיין עשירות סא האב מיר יעצט דא א משפחה איז אנטלאפן פון אומאן אהער געקומען ברוך השם אנשי שלומינו מען האט זייער שיין אויפגענומען מען האט געברענגט טעפ מיט וואשען מאשין מיט א הוט געקומען אן א הוט. א הוט האט ער נישט האט ער נישט געקענט מיטנעמען. סאו וואס סאו וואס האט ער מיטגענומען פון זיין מענטש בויט זיך אויף א דירה מיט מיט אלעס וואס האט ער מיטגענומען פון פון זיינע יארן אין אומאן? זיין תפילין מיט זיין טלית מיט זיין שיין רעדן צו די קינדער און זיין מזוזה און זיינע שבתים דאס האט ער. די געלט? אויב איינער וויל אים אויפטוישן די גריוונע פאר דאלערס זאל ער זיך אנטראגן, איך ווייס נישט וויפיל ס'איז ווערד, וואס בלייבט פון א מענטש? אקעי יעצט זעמיר אונז, אונז האבן די דאלער, אונז האבן די דאלער, איז יעדע מאל בשעת א מלחמה גייט די דאלער ארויף ווייל מענטשן לויפן צו די זיכערסטע מטבע, פון אלע מטבעות. ס'גייט ס'גייט ארויף אזוי אזוי איז נו אפילו געווענליך איז דאך די יורא איז אזוי איז בשעת מלחמה איז די דאלער כ'ווייס נישט פונקטליך מ'לויפט אוועק פון דאלערס אבער וואס האב איך טאקע מיין תפילין האב איך דאס האב איך מיין פיאות האב איך מיין שבת האב איך די אייבישטער האב איך.

איינער נישט געהאט עפעס א קשיא עפעס א הרהור אויף די אמונה? דאס איז די גרויסקייט פון צדיקים, און די רבי וויל אונז אויך צוברענגען צו דעם, פשוטע אידן אונז קען מיר צוקומען צו דעם, די רבי וויל מאכן פון פשוטע פשוטע מענטשן גרויסע צדיקים, אז אונז זאל מיר אויך נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן, זאל מיר אויך נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן, די אייבערשטער פירט די וועלט דאס זאלן מיר זוכה זיין דעם שבת, דאס זאלט עטס איבערגעבן אין שטוב פאר די קינדער און. ס'הייסט איבערגעבן פאר די קינדער, אז ס'איז אין די, אז ס'איז אין די מענטש גייט עס ארויס צו די קינדער, אז ס'איז נישט אין די מענטש קען עס נישט, סאו מ'גייט יעצט, מ'גייט יעצט רעדן פון אמונה, מ'גייט יעצט רעדן פון אמונה, דאס מ'גייט יעצט רעדן פון אמונה, אויך גוט, אבער אז א מענטש אליינס ער לעבט מיט א חיות מיטן אייבערשטן, קינדער רעדן צו אים, גייט אויך ארויס, גייט ארויס אייבערשטער, דאנק דעם אייבערשטן, שכוח אייבערשטער, בעט דעם אייבערשטן.

ווארט, ווארט צו זעהן וואס גייט געשעהן. ס'ווערט לעכטיג, צוביסלעך הייבט אן לערנען, הייבט אן דאווענען, הייבט אן רעדן שיין, מכבד זיין טאטע, אלעס איז די אמונה. ס'דארף זיין לעכטיג פאר די מענטש, אז ס'איז נישט לעכטיג פאר די מענטש, אז ס'איז נישט לעכטיג פאר די מענטש האסטו גארנישט, ניין ווייל, וואס קענסטו נישט זאגן, זאג אזוי פאר די בחור, זאג אזוי, ניין וואלסט נישט געוואלט דיין בחור זאל זיין אזוי, זאג אזוי, זאג אזוי, זאג אזוי, איך קען אים זאגן אזוי ווייל ס'איז א טויטע זאך,

אפשר מיינט ער די כבוד? ניין? וואס קוקסטו אזוי? ניין, איך זאג אסאך מאל אזויווי, פארן אייבערשטנ'ס וועגן איז ער גרייט יענעם צו הרג'נען, ווער זאגט ס'איז די אייבערשטנ'ס וועגן? אפשר איז עס דיין דיין וועג וויאזוי דו ווילסט דיין משפחה זאל אויסקוקן? ווער זאגט? איך האב געעפנט די ישיבה האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך, די וואס האבן געהאט די בחורים וואס האבן געוואלט דא קומען לערנען די ערשטע, די עלטסטע קינדער, דעמס טאַטע האָט געפֿירט מיט מיר אַ מערכה, אַ בלוט, בלוט-מלחמה. די ייִנגסטע פֿון דער משפּחה, װאָס האָבן געװאָלט דאָ קומען לערנען, האָט אַ טאַטע געקאָלט מײַן זון װיל גײן. איך האָב געזאָגט, דײַן זון װיל קומען דאָ? נײן, מײַן זון! ס'האָט מיר גענומען אַ פּאָר חדשים צו כאַפּן, װאָס איז דער חילוק? פֿאַר װאָס עפּעס דער װיל מיך הרגענען? און דער זקן זאגט אדרבה, ער האלט ביי זיין ערשטע קינד, ער האט א בלופרינט וויאזוי ער גייט אייננעמען קרעמיע, ער האלט פאר די אינוואזיע וויאזוי ס'גייט אויסקוקן, און דא האלט מען שוין נאכדעם, מ'זעט שוין ס'גייט נישט אזוי ווי ער האט געמיינט, פארשטייסט? ערשטע קינד, וואס הייסט אלע מיינע קינדער גייען גיין מיט קאשקעטלעך, איך האלט אויך מיינע קינדער מיט קאשקעטלעך. עס איז אים געפאלן אמאל א פיקטשער וואס ער האט געזען ביי איינעם ער וויל אזוי גיין, שוין, כ'רעד דאך איבער, כ'רעד נישט ווען דיין חסידות פארלאנגט עס, און ער וויל זיינע קינדער זאלן גיין אזוי, און ס'גייט און פלוצלינג די עלטערע זון וויל גיין אויף ברסלב, ס'גייט מיט מלחמה להשם בעמלק מדור דור, נאכדעם איז דא א טאטע וואס די ערשטע קינד ער קראצט די בארד אזוי, און די צווייטע קינד קראצט נישט די בארד אבער ער. זעט אויס אזוי. און די אכטע קינד וויל קומען אויף ברסלב, נו גיי, גיי קיין ברסלב, זיי א איד, אדרבה גיי קיין ברסלב. אזוי איז עס. אסאך מאל א מענטש מיינט דאס איז ביי אונז די משפחה, וואס הייסט ביי אונז די משפחה, אלץ אידישקייט אדער ביי אונז די משפחה אלץ פשוט אלץ די חלק וויאזוי ס'זעט אויס. אויך בעטן דעם אייבערשטן, בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיר איך וויל דיך דינען, און מיינע קינדער זאלן דיך דינען, די עיקר איז אבער אמונה, מען דארף רעדן פון אמונה, נאר אמונה, נאר אמונה, נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, דעמאלטס וועט מען קענען האבן א פרייליכע פורים, דאס איז די גאנצע שבת, אמונה, אמונה.